שלום וברכה צו א משמר. כמעט יעדעס מאל ווען מ'רעדט פון כאמאס, מ'רעדט נישט נאר פון יעצט ווען כאמאס האט פרייגעלאזט געציילטע משכונות פון די הונדערטער וואס די כאמאס טעראריסטן האבן פארכאפט, נאר אפילו אין פריערדיגע יארן ווען כאמאס האט אנגעהויבן שיסן ראקעטס אויף מדינת ישראל, כמעט אייביג איז ערגעץ וואו אריינגעקומען די נאמען פון קאטאר, קאטאר, א לאנד אינעם פערסישן גאלף, וואס ווערט דערמאנט, וואס איז דערמאנט געווארן אין דער פארגאנגענהייט און ווערט נאך יעצט אויך דערמאנט אלס פארהאנדלער. די פארמיטלונג פון קאטאר איז געלונגען צו ערלעדיגן אז כאמאס זאל פריילאזן אפאר משכונות. איז ווער איז דער קאטאר? וואסערע לאנד איז עס? וואס איז די גדולה מיט דעם לאנד? און וויאזוי קומען זיי אריין איבעראל? פארוואס פונקט זיי? בעסער געפרעגט, וואס האט קאטאר וואס אנדערע אזויפיל אנדערע לענדער האבן נישט? סאו קאטאר איז א קליינע ל, גאר א קליינע לאנד, ס'איז פון די קלענסטע לענדער אויף די וועלט. די גאנצע לאנד ס'געפינט זיך קודם אינעם פערסישן גאלף ביים ברעג פון די פונעם אראבישן האלב אינזל, די אראביען פענינסולע, פענינסולע, האלב-אינזל אויף אידיש, איז די ל ע איז די פלאץ א ריזיגע שטח פון מדבר וואו ס'געפינען זיך היינט א גרויסע חלק פון די פערסישע גאלף לענדער. איז קאטאר געפינט זיך ביים ברעג פון וואסער פונעם פערסישן גאלף, און פון איין זייט גרעניצט זיך קאטאר מיט סאודי אראביע, קאטאר איז גרויס בערך פֿיר טויזנט פֿיר הונדערט זיבעציק סקווער מייל, בערך עלף און א האלב טויזנט סקווער קילאמעטער. ס'איז גאר קליין, איז היפש קלענער אפילו ווי מדינת ישראל וואס איז אליין איינע פון די קלענסטע לענדער אין די וועלט. מדינת ישראל איז גרויס אַכט טויזנט נײַנצן סקווער מייל, בערך צוואַנציק טויזנט זיבן הונדערט זיבעציק סקווער קילאמעטער. ווען מ'רעדט פון מדינת ישראל דא, אין דעם קאנטעקסט רעכנט מען נישט אריין די שטחים פון יהודה ושומרון וואס מדינת ישראל האט קיינמאל נישט אנעקסירט, איינגענומען פון ירדן אבער נישט אנעקסירט, געמאכט א חלק אפיציעל פונעם לאנד, און פארשטייט זיך אליין אויך נישט עזה, איז ווען מ'רעכנט פון מדינת ישראל איז עס איז מדינת ישראל אליין כמעט דאפלט אזוי גרויס ווי קאטאר, און מדינת ישראל ווי געזאגט איז אליין פון די קלענסטע לענדער אין די וועלט. קאטאר איז אויך זייער א יונג לאנד, אינגאנצן בערך פֿופֿציק יאר אלט. ס'הייסט אזוי, די מענטשן וואס וואוינען אין קאטאר, די שבט, יא, דארטן אין יענעם חלק וועלט אינעם מיטל מזרח גייט דאך אלעס מיט שבטים. די שבט דרייט זיך שוין אין יענע געגנט וואס איז היינט קאטאר שוין טויזנטער יארן. אינאיינעם מיט אזויפיל אנדערע אראבישע שבטים וואס האבן זיך געדרייט אין מדבר, און זייער לעבנסשטייגער במשך דורות לאנג איז געווען אזוי ווי די בעדואינס היינט. אין די תורה טרעפט מיר אונז די מדינים, די עמלקים, די בני קייני, און אנדערע. נעמען פון אזעלכע שבטים, וואנדערדיגע שבטים וואס וואוינען אין מדבר אין געצעלטן, פאשענען שעפעלעך און וואנדערן פון פלאץ צו פלאץ בערך אין די זעלבע געגנט. דער שבט וואס איז היינט אין קאטאר הייסט אל טאני. אל טאני איז דער נאמען פון די אראבישע שבט וואס האט זיך דארטן געדרייט, געוואוינט אין געצעלטן אין מדבר און פאר לאנגע לאנגע דורות, אריינגערעכנט אין מיטן פונעם ניינצנטן יאר הונדערט ווען די גאנצע שטח, נישט נאר וואו קאטאר איז היינט נאר אויך די אנדערע לענדער זענען געווארן א חלק פון די בריטישע אימפעריע. זיין רום די תקופה, אנגעהויבן פון די ערשטע וועלט מלחמה, איז דער גאנצע קאנצעפט, דער גאנצע געדאנק פון אימפעריעס, האט אנגעהויבן ארויסקריכן פון די מאדע, די אלע שטחים, לענדער, פעלקער וואס זענען געווען אונטערגעווארפן, פארשקלאפט קען מען זאגן, אונטער פארשידענע אימפעריעס, בעיקר פון יוראפ, ווי למשל, די בריטישע אימפעריע, די פראנצויזישע אימפעריע, די אטאמאנישע אימפעריע, דאס הייסט טערקיי, איז ס'האט זיך, ס'האבן זיך אנגעהויבן אויפלעזן, די אימפעריעס זענען צעפאלן, און די לענדער, די פעלקער וואס זענען געווען פריער פארשקלאפט און אונטערגעווארפן, אנגעשלאסן אין די אלע אימפעריעס, האבן אנגעהויבן מאכן שבת פאר זיך. קאטאר איז געווען איינע פון די לעצטע. און קאטאר אלס א מאדערנע לאנד, טייטש אלס א לאנד פאר זיך, א זעלבסטשטענדיגע לאנד אין די מובן און די מושג וויאזוי אונז קעמער עס היינט וואס א לאנד מיינט, איז עסטעבלישט געווארן אין נײַנצן הונדערט איין און זיבעציק, תשל"א. וואס הייסט געווארן עסטעבלישט? ס'איז געווען די זעלבע שבט וואס האט דארטן געוואוינט במשך דורות, די אל טאני שבט. זיי האבן זיך געגרינדעט די לאנד, אפגעריסן, געווארן זעלבסטשטענדיג פון די בריטישע אימפעריע, און געגרינדעט דארטן קאטאר. איז קאטאר זיצט אויף א שטח וואס אונטער דעם זענען דא ריזיגע אוצרות פון אויל און געז, און קאטאר איז זייער זייער רייך. יא, אין דעם זין איז זי אויף אינעם זעלבן אויפן זעלבן אויבנאן ווי די שכינות'דיגע לענדער, סאודי אראביע, די עמירעטס, איראן אפילו, וואס האבן ריזיגע אוצרות פון אויל און געז, וואס האט רייך געמאכט דאס לאנד ממש כמעט איבער נאכט, איז קאטאר זייער זייער א רייך לאנד, פון די רייכסטע לענדער אין די וועלט. פון די רייכסטע לענדער אין די וועלט מיינט עס ווען מען מעסט וויפיל די הכנסה פון דעם לאנד איז, צוטיילט לויט די באפעלקערונג, די GDP רופט מען עס בקיצור. אין קאטאר וואוינען בערך צוויי מיליאן אַכט הונדערט טויזנט מענטשן. רוב רובם פון די מענטשן זענען אבער נישט קיין בירגער. סיטיזענס אין קאטאר זענען נישט דא מער ווי בערך דריי אדער פיר הונדערט טויזנט. די איבעריגע זענען ארבעטערס. די איבעריגע זענען ארבעטערס ווייל קאטאר איז גענוג רייך אז זי קען זיך ערלויבן די עולם זאל נישט דארפן אריינלייגן קיין פינגער אין קאלט וואסער, כמעט, אלעס וואס ס'פעלט זיך אויס, אריינגערעכנט אפילו דאקטוירים, פראפעשענעלס, ווערן געטון דורך פרעמדע. ארבעטערס וואס קומען פון אנדערע לענדער, פון אנדערע, בעיקר פון אנדערע אראבישע און מוסולמענישע לענדער. כמעט אלע געברויכן וואס א מענטש דארף האבן ווערט געדעקט דורך די רעגירונג. פון די אנדערע זייט איז נישטא קיין שטייערן דארט, נישטא קיין טעקסעס, נישט דא קיין אינקאם טעקסעס, מס הכנסה, ס'איז נישט דא קיין פראפערטי טעקס, ארנונה. די אלע זאכן עקזיסטירן נישט אין קאטאר. די עולם מאכט געלט, די הוצאות ווערן געדעקט דורך די רעגירונג, און קיין עקספענסעס, קיין טעקסעס, האבן זיי נישט. אלע זייערע געברויכן ווערן צוגעשטעלט דורך ארבעטערס, מיליאנען פון זיי, ווי געזאגט, רוב רובם פון די מענטשן וואס וואוינען אין קאטאר, זענען פרעמדע מענטשן, זענען נישט קיין בירגער, און זיי שטעלן צו פאר די בירגער פון קאטאר אלעס וואס זיי דארפן אויף א גאלדענע טאץ. אין קאטאר הערשט נישט קיין דעמאקראטיע, נישט דא אייגנטליך נישט דא קיין זכר פון דעמאקראטיע. די פירערשאפט פון לאנד לויפט אויפן סיסטעם פון א מאנארכיע. דאס הייסט א קעניגרייך, א מלוכה, אזוי ווי אין די אמאליגע אלטע גוטע צייטן. די קעניג איז אלעס מחליט און די עולם, די בירגער, האבן נישט קיין ווארט. זיי קענען נישט אריינרעדן און זיי טארן נישט זאגן קיין מיינונג. דאס געזעץ סיסטעם אין לאנד איז שאריא, דאס הייסט די איסלאמישע געזעץ. און דאס מיינט למשל אז א, צום ביישפּיל אז א פרוי ווערט באטראכט ווי א נכס, א פראפערטי וואס באלאנגט צום מאן, און זי טאר גארנישט טון אן באקומען פון אים רשות. גארנישט טון מיינט אז יעדע החלטה וואס זי מאכט אין לעבן דארף זי פארדעם באקומען רשות פונעם מאן, און די מאן אליין פארשטייט זיך איז זייער באגרעניצט, כפנים לויטן געזעץ אז ער קען נישט טון נאר דאס וואס שאריא לאזט אדער וואס די קעניג געבט רשות. יעצט איז די שאלה, פארוואס די מ'הערט נישט קיין אומצופרידנקייט, ברומען, פון אומצופרידנקייט כאטשיג דאס אין אזא פלאץ, די ענטפער איז פון איין זייט אז ווען ס'גייט אלעס גוט איז נישטא קיין סיבה צו קאמפלעינען, יעדער איינער האט אלעס וואס ער דארף, ס'דא א די לאנד באשטייט פון מיליאנערן, פון עשירים, כמעט אינגאנצן, איז פארוואס זאל מען זיך אפרעדן, און פון די אנדערע זייט עימיצער וואס רעדט זיך יא אפ פארלירט אלעס וואס ער האט, און אפרעדן מיינט נישט סתם אז ער פראטעסטירט, נאר אפילו עימיצער רעדט זיך אפ, ער, לאמיר זאגן, ער פאוסט עפעס, ער דערציילט עפעס כלפי חוץ, פאר אינדרויסן, די רעגירונג פארשטייט זיך ווערט געוואר, און די רעגירונג האט א שטרענגן קאנטראל אויף יעדן מענטש, פארלירט ער אלעס וואס ער האט. ממילא פון איין זייט איז נישטא גענוג סיבות זיך אפצורעדן, און פון די אנדערע זייט אויב דו פילסט יא א דראנג זיך אפצורעדן, זאלסט וויסן אז דו שטעלסט אלעס איין מיט דעם, ממילא איז עס נישט כדאי. קאטאר לעבט נישט גוט מיט די, נישט מיט אירע שכנים און אויך נישט מיט רוב אנדערע לענדער פון די איסלאמישע וועלט, און דאס גייט צוריק נאך ממש צו די התחלה ווען קאטאר איז געגרינדעט געווארן מיט פופציג יאר צוריק. איז קאטאר וואס ווי דערמאנט איז באוואוינט דורך איין שבט, די אל טאני שבט, אדער די אל טאני משפחה, איז זענען. סוני מוסולמענער, און אין סוני מוסולמענער אליין זענען דאך אויך דא פארשידענע אפצווייגן, איז די קאטאר איז אלאוואבי, אלאוואבי אפצווייג פון סוני איסלאם, דאס איז די זעלבע רעליגיע ווי סאודי אראביע, איז במילא ווען קאטאר האט געדארפט געגרינדעט ווערן האט סאודי אראביע געוואלט אז זיי זאלן זיך פאראייניגן מיט זיי מיט סאודי אראביע אבער קאטאר האט אפגעזאגט, זיי האבן געוואלט בלייבן אליין. פון די אנדערע זייט איז דא נאך זיבן אזעלכע קעניגרייכן אזעלכע מלוכה'לעך אין די געגנט אינעם פערסישן גאלף וואס האבן זיך יא פאראייניגט, דאס זענען היינט באקאנט אלס די יו עי אי, די יונייטעד ערעב עמירעטס, די עמיראטן, זענען זיבן מלוכות וואס האבן זיך פאראייניגט אויף א ענליכע אופן הגם נישט פונקטליך ווי די יוראפעישע לענדער האבן זיך פאראייניגט אין די אייראפעישע פאראיין, אין די אי יו. סאו קאטאר איז געבליבן אליין און. נישט אין די בעסטע באציאונגען מיט אירע שכנים, איז קאטאר האט פאר זיך געשטעלט א מישן צו ווערן אזוי ווי די שפיץ, די שפיגעלע, ממש דאס אויבערשטע פונעם שטייסל פון די איסלאמישע וועלט בכלל און בעיקר פון יענע געגנט פונעם פערסישן גאלף, און פאר דעם צוועק האט קאטאר נישט גע. שוינט קיין געלט ביז היינט, ער גיבט אויס שווערע געלטער, שווערע ביליאנען אויף אלע פראנטן פאר דעם צוועק. דעם צוועק מיינט אז פון איין זייט זאל די מערב וועלט מאכן א שתיקה וועגן די מענטשן רעכט פארלעצונגען וואס שפילן זיך אפ אין קאטאר, און מען רעדט נישט נאר דווקא פון די אופן וויאזוי זיי באהאנדלען מענטשן, שאריא געזעץ, און פרויען, נאר אויך די ארבעטערס, וואס דאס איז אייגנטליך רוב מענטשן וואס וואוינען אין קאטאר, ווערן דארטן באהאנדלט אויף א שרעקליכן אופן. די רעגירונג האט לכתחילה זיך ריינגעוואשן די הענט און איינגעשטעלט א סיסטעם אז די פירערשאפט פון קאטאר איז נישט אחראי פאר די וואוילזיין פון ארבעטערס. יעדע קאמפאני אדער יעדע מענטש, יעדע משפחה וואס נעמט אויף ארבעטערס פון די פרעמד, ס'ליגט אויף זיי די אחריות, ביי זיי, אין זייערע הענט ליגט די החלטה ווי אזוי זיי זאלן זיי באהאנדלען. סאו במילא קומט אויס אז די די ארבעטערס וואס קומען פון ארעמע לענדער, אריינגערעכנט פון מצרים, עגיפטן און נאך ווייטער, מענטשן וואס האבן נישט קיין אנדערע ברירה און זיי דארפן זוכן פרנסה געלעגנהייטן אין אנדערע פלעצער, סעטלען פאר וואס זיי קענען נאר האבן, און זיי ווערן זייער שלעכט באהאנדלט, און קיין אפיציעלע ציפערן זענען נישטא, אבער ס'איז ברייט אנגענומען אז ס'איז דא אסאך קרבנות, ס'טייטש ארבעטערס, וואס ארבעטן אונטער די שווערסטע אומשטענדן און ממש עד כלות הנשמה, אין בוכשטעבליכן זין פון ווארט, ליטערלי, אז מענטשן גייען אויס אונטער די היצן און אנדערע שווערע אומשטענדן צו וואס זיי זענען אויסגעשטעלט אין קאטאר. קאטאר נוצט גרויס געלט אונטערצושמירן ווי מען דארף אויף א שיינעם אופן פארן דיפלאמאטישן וועג, ס'איז דא א וועג פון געבן שוחד אן דעם וואס זאל הייסן שוחד, דאס איז א נאנטע קרוב מיט דיפלאמאטיע, ווי יענער האט אמאל געזאגט אז וואס מיינט א דיפלאמאט אז ער קען זאגן פאר א צווייטן גיי אין דר'ערד און יענער זאל זיך באדאנקן מיט א שמייכל, איז איז דא א בחינה פון געבן שוחד אן דעם וואס זאל הייסן שוחד, ס'הייסט אינוועסטמענטס, ס'הייסט א לאבי, ס'הייסט כל מיני זאכן, אבער די ציל פון די אלע זאכן איז זיכער צו מאכן אז די וועלט שווייגט וועגן די עוולות וואס קאטאר באגייט. פון די אנדערע זייט שטיצט קאטאר, קאטאר האט נאנטע פארבינדונגען און שטיצט מיט גרויס געלט א רייע איסלאמישע טעראר גרופעס איבער די וועלט, אריינגערעכנט אין די פארגאנגענהייט אייסיס, אל קאידא, כאמאס, כעזבאלא, די מוסלים בראדערהוד, די איסלאמישע ברידערשאפט, קאטאר שטיצט זיי קודם צו האבן באציאונגען איבעראל און מיט יעדעם איינעם, קאטאר שטיצט זיי אויכעט כדי צו האלטן יענע אוועק פון זיך, מיך טשעפע נישט, און פון די אנדערע זייט כדי צו קענען האבן א כח השפעה אויף וואס ס'טוט זיך אין אנדערע לענדער, נישט נאר מערב וועלט לענדער און בעיקר טאקע איסלאמישע לענדער, און פאר דעם צוועק האט קאטאר אויכעט געגרינדעט א מידיע נעץ וואס הייסט אל דזשאזירא. אל דזשאזירא איז א טעלעוויזיע סטעישאן, ס'איז אויף די אינטערנעט, מיט רעפארטערס און דזשורנאליסטן, וואס דער אל דזשאזירא איז א אפיציעלע אפיציעלע אינסטיטוציע, ארגאניזאציע, וואס ווערט אויסגעהאלטן, איז געגרינדעט געווארן און ווערט אויסגעהאלטן דורך קאטאר, די רעגירונג, און די אויפגאבע פון דעם איז צו פארשפרייטן די אדזשענדע פון קאטאר. די אדזשענדע פון קאטאר קען אמאל אויך מיינען, און ס'מיינט אפט מאל, אנדרייען, אנהעצן די לאקאלע באפעלקערונגען פון אנדערע לענדער אז דארטן וואו ס'פעלט זיי אויס, דארטן וואו ס'קומט זיי אויס גוט. מיט א פינף יאר צוריק טאקע האט אויסגעבראכן א קריזיס צווישן קאטאר און אפאר אנדערע איסלאמישע לענדער פון די גאלף אין מיטל מזרח אריינגערעכנט סאודי אראביע, באכרעין, עגיפטן און די עמיראטן, די יונייטעד ערעב עמירעטס, וואס האבן געהאט טענות צו קאטאר אז זי שטיצט טעראר אקטן פון אין זייערע לענדער, און אויכעט אז זי נוצט אל דזשאזירא צו העצן די לאקאלע באפעלקערונגען קעגן די ארטיגע רעגירונגען, און אויכעט די נאנטע פארבינדונגען וואס קאטאר האט מיט איראן. די דערמאנטע איסלאמישע לענדער

טעראר גרופעס וואס קאטאר שטיצט, זיי האבן געוואלט אז קאטאר זאל אויפהערן. גערעכנט אין די דריי זענען נאך, ס'איז געווען א ליסטע פון טעראר גרופעס וואס קאטאר זאל אויפהערן שטיצן, אריינגערעכנט די מוסלים בראדערהוד, אייסיס און אל קאידא, כעזבאלא און נאך אנדערע. סאודי אראביע האט אויך פארלאנגט אז קאטאר זאל פארמאכן אל דזשאזירא ביי זיך אין לאנד, ס'הייסט ביי איר אין לאנד ביי סאודי אראביע, וואס האט גע'טענה'ט אז קאטאר נוצט די אל דזשאזירא נעטווארק אנצוהעצן די באפעלקערונג קעגן דעם רעזשים אין סאודי אראביע. למעשה האט נישט געוואלט זיך צושטעלן צו קיינעם פון די תנאים. קומענדיג צוריק צו וואס ס'גייט יעצט פאר, איז קאטאר שטיצט אויכעט מיט געלט, אזוי איז ברייט אנגענומען, כאמאס, און קאטאר האט אויך געגעבן, די פירער פון כאמאס וואוינט אין קאטאר, סאו יעדעס מאל וואס ס'מאכט זיך אזא זאך קומט קאטאר וואס שפענדט ביליאנען צו האלטן איר נאמען קלין, ס'הייסט א סוד פאר גאנץ בראד וואס ס'גייט דארט פאר מיט די שוחד, מיט למשל ס'דא א יערליכע ספארט פארמעסט, א אינטערנאציאנאלע ספארט פארמעסט, פיפא, וואס איז אפגעהאלטן געווארן אין קאטאר, כ'מיין ס'איז געווען פאראיאר, וואס ס'האט זיך נאכדעם ארויסגעשטעלט אז די קאמיטעי וואס דארף מחליט זיין אין וועלכע לאנד די ספארט פארמעסט זאל אפגעהאלטן ווערן, האט, איז געווען איבערצייגט אז עס איז נישט די ריכטיגע אויסוואל, נישט נאר וועגן די שרעקליכע מענטשן רעכט רעקארד פון קאטאר, נאר אויך ווייל די פלאץ איז נישט געאייגנט פאר דעם. אבער קאטאר האט משחד געווען יעדעם איינעם און די באריכטן זענען ארויסגעקומען נאכדעם, און קאטאר האט אויך פארשטייט זיך זיכער געמאכט צו פארשווייגן די באריכטן ווייטער מיט גרויס געלט. בקיצור, קאטאר מאכט זיכער אז זי בלייבט מיט א קלינעם נאמען, אדער עכ"פ קיינער זאגט נישט הויעך וואס יעדער איינער ווייסט שטילערהייט, ווען ס'קומט אונטער אזא מצב, נוצט די קאטאר, אזא מצב ווי לאמיר זאגן יעצט מיט כאמאס, נוצט קאטאר, דאס איז דורך איר אדזשענדע אגאנצן צייט זיך ארויסצושטעלן אלס א רידזשענעל גרויסמאכט, דאס הייסט די פאוער, א סופער פאוער פון יענע געגנט לכל הפחות. ווען ס'קומט צו חאמאס האט קאטאר טאקע זייער אסאך, א גרויסע כח השפעה, ווייל כאמאס ווי געזאגט באקומט געלט פון קאטאר, און קאטאר שטעלט אויך צו שוץ פאר כאמאס טעראריסטן, די פירערס און אנדערע, איז פאר קאטאר איז זייער גרינג אויסצופוילן ביי כאמאס, עס דארף מסתמא נישט מער ווי ארויסגעבן א באפעל, א דירעקטיוו, קוים אז מען דארף לייגן אביסל דרוק אויסצופירן וואס זי וויל אויספירן. און קען נאכדעם קומען אזוי ווי בתורת מידיעטער בתורת פארהאנדלער בתורת פארהאנדלער אז איך האב מצליח געווען וואס קיינער האט נישט געקענט באווייזן כ'האב געפועלט ביי כאמאס צו באפרייען עטליכע משכונות. נאך אלע מעשות אונטער די אונטער די שיכטן פון גאלד און די ביליאנען דאלארן טייערע קארס און שמייכלען, הערליכע בנינים און די אלע אנדער די גאנצע רייכטום און גלאנץ פון קאטאר נאך אלעם, אונטער דעם אלעם געפינט זיך א פרימיטיווע שבט וואס האט במשך דורות געוואנדערט אין מדבר, זיך געשלאגן מיט די אנדערע שבטים אויף בלוט, אויף די פרימיטיווסטע אופנים וואס קען נאר זיין, און זענען פשוט נתעשר געווארן איבער נאכט, ווייל זיי האבן זיך געטראפן זיצן אויף אוצרות פון נאפט, פון אויל און געז, וואס רייכע מערב-וועלט לענדער האבן אינוועסטירט און זיי געצאלט פאר דעם, זענען זיי נתעשר געווארן איבערנאכט, אבער אונטער דעם אלעם, אונטער די גאנצע גלאנץ, זיצט א פרימיטיווישע, א פרימיטיווע, וואנדערדיגע שבט פונעם מדבר, וואס האט מיט קיין אמת און קיין צדק און קיין ארנטליכקייט און אפילו מענטשליכקייט קיינמאל קיין ערנסטע שייכות נישט געהאט. די גרינגסטע וועג זיך דאס ממחיש צו זיין איז, זיך פארצושטעלן א וועלט ווי געלט טראגט נישט קיין חשיבות. יא, געלט קען זיין א קרבן ווען די וועלט ווערט אויפגעשאקלט. איינע פון די קרבנות וואס קענען פון דעם פאלן איז די ערך פון געלט. די ערך פון געלט מיינט נישט וואס געלט קען מיר באקומען, אז א מענטש דארף וואס ער דארף האבן און מיט געלט קען ער דאס באקומען. מען רעדט די ערך פון געלט אז מען דינט געלט, אז געלט האט א חשיבות כשלעצמו. איז אויב אונז זאל מיר זיך פארשטעלן א וועלט אזא וועלט ווי די עבודה זרה חלק פונעם געלט פאלט אוועק, איז קאטאר אן אפגעפרעגטע לאנד. דעמאלטס אין א וועלט ווי ס'בלייבן איבער די אמת'דיגע וועליוס, די ערכים, יא, פון פון אמת, פון גערעכטיגקייט, פון רחמנות, פון מענטשליכקייט, יא, בעיסיקס, נאך פאר מ'קוקט אריין וואס די תורה האט צו זאגן וויאזוי א מענטש דארף זיך אויפפירן, אז מ'רעדט פון בעיסיק זאכן וואס אידישקייט האט געגעבן פאר די וועלט נאך מיט אפאר טויזנט יאר צוריק, און וואס איז צוביסלעך אריינגעדרינגען איבעראל, עכ"פ אלס א קאנצעפט, אז מ'דארף זיין מענטשליך, יושר'דיג, מ'טאר נישט בא'עוול'ן א צווייטע מענטש, מ'טאר נישט צוטרעטן א צווייטן, מ'טאר נישט יענעם אויסנוצן, אויסטרינקן די דם התמצית נאר ווייל איך קען, אין אזא וועלט, איז דער לאַנד קאַטאַר באַוואוינט מיט אַ האַרצלאָזע, פּרימיטיווע, באַרבאַרישע מדבר-שבט. ועוד יבוא יום, אַזוי שטייט אין נביא. ברכה און הצלחה.